בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה דף ט', מיר הייבן אן דף ט' עמוד א' אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, סוכה ישנה, א אלטע סוכה, דאס טייטש א סוכה וואס מען האט געבויט אסאך צייט פאר סוכות, בית שמאי פוסלין און בית הלל מכשירין, בית שמאי האלטן אז אזא סוכה איז פסול, ווייל די בית שמאי האלטן אז ווען מען בויט א סוכה דארף מען עס בויען לשם סוכות, און ממילא אז מען האט עס געבויט א לאנגע צייט צוריק האט מען דאך עס נישט געבויט לשם סוכות, און ממילא איז עס פסול, מה שאין כן די בית הלל זענען מכשיר, ווייל זיי האלטן אז ס'דארף נישט געבויט ווערן לשם סוכות, און ממילא איז עס כשר סתם אזוי אויכעט, מיר וועלן זעהן די גמרא, יעדער פון ווי ער לערנט זיין לימוד. זאגט די משנה ווייטער יעצט, ואיזו היא סוכה ישנה, וואס מיינט א אלטע סוכה? זאגט די משנה, כל שעשאה קודם לחג שלושים יום, וואס טייטשט טאמער מ'האט געבויט די סוכה מער פון דרייסיג טאג פאר יום טוב, דאס ווערט גערופן א סוכה ישנה, וואס דארט איז דא די מחלוקת פון בית שמאי און בית הלל, אבער טאמער מ'האט געבויט די סוכה אין די דרייסיג טאג פאר סוכות, ס'טייטש אין די לעצטע דרייסיג טאג, דעמאלטס זענען די בית שמאי אויך מודה אז ס'איז כשר, פארוואס? ווייל היות רש"י זאגט אז די לעצטע דרייסיג טאג מ'ווייסט דאך שואלין ודורשין בהלכות החג, אז ס'טוט זיך שוין מ'רעדט שוין פון סוכות, מ'זאגט שוין דרשות אויף סוכות, און במילא יעדער וואס בויט דעמאלטס א סוכה אוודאי טוט ער עס לשם סוכות, און פארדעם זענען די בית שמאי אויך מודה אז ווען איינער בויט דעמאלטס א סוכה איז עס אוודאי לשם סוכות און ס'איז כשר. זאגט אבער די משנה, אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה כשרה, ס'טייטש די בית שמאי זענען אוודאי מודה אז טאמער איינער זאגט קלאר אז ער בויט זיין סוכה לשם סוכות, דעמאלטס איז נישט קיין נפקא מינה ווען ער בויט עס, קען ער עס בויען חדשים פריערט אויך, ווייל ער זאגט קלאר אז ער טוט עס לשם סוכות. נאר טאמער ער זאגט נישט, דארט איז דא א חילוק פון דרייסיג טאג פריערט צו פאר דרייסיג טאג. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז די טעם פון די בית שמאי אז זיי האלטן אז מען דארף בויען די סוכה לשמה, ענטפערט די גמרא אמר קרא, בית שמאי לערנט פון א פסוק שטייט אין פסוק חג הסוכות שבעת ימים לה', און ממילא פון לה' דרש'ן זיי אז לה' סדארף זיין לשם מצוה, סוכה העשויה לשם חג בעינן, מען דארף בויען די סוכה לשם חג סדארף זיין לשמה. פרעגט די גמרא בית הילל, וואס טוען בית הילל מיט די פסוק, ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה לכדרב ששת, דאמר רב ששת משום ר' עקיבא, רב ששת האט נאכגעזאגט פון רבי עקיבא מנין לעצי סוכה שאסירין כל שבעה, פון ווי ווייסט מען אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די העלצער פון א סוכה, וואס טייטש די העלצער פון א סוכה זענען אסור בהנאה משך גאנץ סוכות, פון ווי לערנט מען עס ארויס? טאקע פון די פסוק, תלמוד לומר, חג הסוכות שבעת ימים לה', וואס פון לה' דרשנ'ט מען אז די גאנצע זיבן טאג דארף די סוכה זיין לשם און ס'אסור בהנאה. ותניא, און די זעלבע זאך מ'האט געלערנט כעין זה, ממש כמעט די זעלבע לימוד פון די זעלבע פסוק אין א צווייטע ברייתא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה בן בתירא אומר, כשם שחל שם שמים על החגיגה, אזוי ווי ווען א מענטש ברענגט א קרבן חגיגה איז דאך די קרבן אסור בהנאה ווילאנג מ'שעכט עס נישט, כך חל שם שמים על הסוכה, די זעלבע זאך איז א סוכה אויך אסור בהנאה ביז נאך סוכות, פארוואס אויך פון די זעלבע פסוק לערנט מען עס ארויס, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לשם, און ממילא די תורה גלייכט דא צו חג מיט סוכות, חג גייט ארויף אויף די חגיגה, און סוכות גייט ארויף אויפן סוכה, מה חג לשם אף סוכה לשם, אזוי ווי די חגיגה איז אסור בהנאה, איז די סוכה אויכעט אסור בהנאה, איז על כל פנים, סיי די ברייתא און סיי רבי עקיבא, ביידע לערנען ארויס פון די פסוק א לימוד אז א סוכה איז אסור בהנאה גאנץ סוכות, און ממילא בית הלל נוצט אויך די לימוד פון די פסוק, און ממילא איז די פסוק נישט איבעריג, אזוי ווי די בית שמאי האט געוואלט נוצן די פסוק צו קומען לאזן הערן אז א סוכה דארף געבויט ווערן לשמה, פרעגט די גמרא טאקע בית שמאי נמי מיבעי ליה להכי, לכאורה זענען זיי דאך גערעכט, דער פסוק קומט דאך לאזן הערן א אנדערע לימוד אינגאנצן אז א סוכה איז אסור בהנאה, און ממילא ווייטער פון וואו לערנט די בית שמאי ארויס אז א סוכה דארף געבויט ווערן לשמה, ענטפערט די גמרא אין הכי נמי, אלא מאי טעמייהו דבית שמאי זיי לערנען עס ארויס פון א צווייטע פסוק, כתיב קרא אחרינא שטייט אין א צווייטע פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, און ווי רשי זאגט מען דארף פארדרייען די פסוק כאילו עס וואלט געשטאנען נישט חג הסוכות תעשה, נאר סוכות תעשה לחג, וואס טייטשט סוכה העשויה לשם חג בעינן, אז די סוכה דארף געבויט ווערן שפעציעל אויף יום טוב שפעציעל אויף סוכות, ס'טייטשט ס'דארף געבויט ווערן לשמה. זאגט די גמרא בית הלל, וואס טוען די בית הלל מיט די פסוק? ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה לעושין סוכה בחולו של מועד, בית הלל לערנט ארויס פון חג הסוכות תעשה אז אפילו סוכות אליין מעג מען אויך בויען א סוכה חול המועד, וואס טייטש די סוכה דארף נישט זיין גרייט פון פאר סוכות, נאר אפילו א סוכה וואס מען בויט חול המועד איז אויך א כשר'ע סוכה, זאגט די גמרא בית שמאי, וואס טוען די בית שמאי מיט די לימוד פון וואו לערנען זיי ארויס אז מען מעג בויען א סוכה חול המועד, זאגט די גמרא בית שמאי סבירא להו כר' אליעזר, דאמר אין עושין סוכה בחולו של מועד, זיי האלטן ווי ר' אליעזר אז מען טאר טאקע נישט מאכן א סוכה חול המועד, און במילא איז די פסוק פון חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים לויט די בית שמאי קומט לאזן הערן אז מען מוז בויען א סוכה לשמה, פרעגט יעצט די גמרא, לכאורה קומט דאך אויס אז די בית הלל האלט אז מען דארף נישט טון מצוות לשמה, זאגט די גמרא בית הלל לית ליה דרב יהודה אמר רב, בית הלל האלט דען נישט ווי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, ווייל רב יהודה אמר רב האט געזאגט עשאה מן הקוצן, טאמער איינער מאכט ציצית בשעת ער וועבט די בגד, מען וועבט דאך א בגד מיט אזעלכע חוטים פעדעמער פון שתי און ערב, פעדעמער וואס גייען אין די לענג, פעדעמער וואס גייען אין די ברייט, איז קוצן דאס איז טייטש אז ווען מען מאכט די חוטי שתי די פעדעמער אין די לענג, ס'בלייבט איבער ס'שטעקט זיך ארויס פעדעמער, טאמער מען וועט עס צוקניפן לשם ציצית, ס'טייטש נישט מען וועט ארויפלייגן ציצית אויף א בגד, נאר די אלע קניפן, די פעדעמען וואס הענגען פון די זייט, דאס וועט מען מאכן, מען וועט זאגן איך וויל דאס זאל זיין ציצית, אדער מן הנימין, נימין דאס אויך, טאמער מען נייעט א בגד ביי די סוף און מען וויל עס צוענדיגן, דאפלט מען די בגד, ס'טייטש מען קנייטשט עס אויף זיך, און מען לייגט אריין א פאדעם אזוי נייעט מען עס צו, איז טאמער פון די פאדעם, נאכדעם וואס א מענטש נייעט צו א בגד זאגט א מענטש, דאס זאל זיין ציצית, אדער מן הגרדין, סתם פעדעמען וואס שטעקן זיך ארויס פון די בגד, טאמער מען מאכט ציצית אין די אלע פעדעמען, איז פסולה, איז עס פסול פארוואס? ווייל מען האט דאך נישט געמאכט די ציצית לשם ציצית, מען האט סתם גענומען עפעס א פאדעם וואס איז געהאנגן פון א בגד און געזאגט דאס איז ציצית, דאס איז אוודאי נישט גוט, אבער מן הסיסין, טאמער מען נעמט סתם פעדעמער, נישט פון דעם בגד, נאר סתם ס'דא פעדעמער אין די זייט, און מען נוצט דאס צו מאכן ציצית, כשרה, דעמאלטס דאס איז יא כשר, פארוואס? ווייל רב האלט אז די טוויה וואס טייטש ווען מען דרייט צאם די פעדעמער פון די ציצית דאס דארף נישט געטון ווערן לשמה, מילא מעג מען נעמען גרייטע פעדעמער און מאכן פון דעם ציצית. אזוי זאגט רב יהודה נאך פון רב, זאגט רב יהודה ווייטער אבער כי אמריתה קמיה דשמואל, ווען כ'האב עס נאכגעזאגט צו שמואל אמר לי, האט מיר שמואל געזאגט אף מן הסיסין נמי פסולה, סיסין וואס טייטש סתם פעדעמער טאר מען אויך נישט ניצן אויף ציצית פארוואס, דבעינן טויה לשמה, ווייל די עצם פעדעמער פון די ציצית האלט שמואל דארף מען אויך צאמדרייען לשמה, אבער על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז סיי לויט רב און סיי לויט שמואל איז די קניפן ווען מען קניפט צאם די ציצית דאס דארף זיכער געטוהן ווערן לשמה, און ממילא הכא נמי, נבעיא סוכה עשויה לשמה, און פארוואס עפעס דא ביי א סוכה זעהן מיר בית הלל האלטן אז מען דארף עס נישט מאכן לשמה, ענטפערט די גמרא שאני התם, וואס ברענגסטו מיר א ראיה פון ציצית? דאמר קרא ביי ציצית שטייט גדילים תעשה לך, לך לשם חובך, וואס טייטש שטייט לך, פון לך לערן מיר ארויס דארף געטון ווערן לשמה, אבער ביי סוכה שטייט נישט אזא פסוק, זאגט די גמרא וואס עפעס, הכא נמי, חג הסוכות תעשה לך, לך לשם חובך, שטייט אויך דא חג הסוכות תעשה לך, איז אפשר זאל מען לערנען ארויסלערנען פון לך אז עס דארף געבויט ווערן לשמה? זאגט גמרא ניין, ההוא מיבעי ליה למעוטי גזולה, פון לך וואס שטייט חג הסוכות תעשה לך לערנט מען ארויס אז א סוכה גזולה איז פסול, מען טאר נישט גנב'ענען א סוכה עס דארף זיין דיין סוכה, אבער אז עס דארף געמאכט ווערן לשמה דאס שטייט נישט, זאגט די גמרא התם נמי מיבעי ליה למעוטי גזולה, וואס טוט זיך ביי ציצית? שטייט אויך גדילים תעשה לך אבער לערן אויך ארויס פון די לך נישט אז עס דארף געטון ווערן לשמה, נאר לך עס דארף זיין דיינס נישט געגנב'עט, זאגט גמרא ניין ביי ציצית שטייט צוויי פסוקים, התם כתיב קרא אחרינא, ועשו להם שטייט דאך ועשו להם ציצית, און פון להם לערנט מען שוין ארויס משלהם אז דארף זיין דיינס טאר נישט זיין געגנבעט, און ממילא גדילים תעשה לך איז איבעריג און דאס נוצט מען אויף לשמה, מה שאין כן ביי א סוכה איז נישט דא אזא לימוד, און דערפאר האלטן די בית הלל אז א סוכה דארף טאקע נישט געבויט ווערן לשמה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, העושה סוכתו תחת האילן, איינער וואס בויט א סוכה אונטער א בוים, וואס אלע ווייסן דאך אז א בוים איז דאך נישט כשר אויף סכך, מען דארף דאך נוצן סכך וואס איז נישט מחובר לקרקע, איז דא אפילו מען האט צוגעדעקט די סוכה נארמאל אבער עס איז דא א בוים העכער דעם, איז עס אויך פסול, ס'איז כאילו עשאה בתוך הבית, ס'איז אזוי ווי מ'האט געמאכט די סוכה אין שטוב וואס איז פסול, די גמרא וועט זאגן, ווי קומט אריין דא די ווערטער כאילו עשאה בתוך הבית, פארוואס זאגט נישט די משנה סתם אזוי פסולה, עמיר זען די גמרא, זאגט יעצט די משנה ווייטער נאך א הלכה, סוכה על גבי סוכה, טאמער איינער מאכט צוויי סוכות איין שטאק העכער דעם צווייטן, א סוכה אויף א סוכה, און די דין איז העליונה כשרה, והתחתונה פסולה, די אויבערשטע איז כשר, ס'איז א כשר'ע סוכה, פארוואס נישט? ס'דא סכך העכער דעם, אבער די אונטערשטע איז פסול, פארוואס? ווייל ס'איז דא צוויי מאל סכך העכער דעם, וואס ביי אזא ציור איז פסול מ'עט זעהן די גמרא, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט, אם אין דיורין בעליונה, טאמער קיינער וואוינט נישט אין די אויבערשטע סוכה, התחתונה כשרה, איז די אונטערשטע יא כשר, און ווייטער מ'עט זעהן די גמרא וואס די מחלוקת, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, די דין וואס מ'האט געזעהן אין די משנה, העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית, זאגט רבא לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו, דאס איז נאר ביי א בוים וואס האט אזויפיל צווייגן אז ס'דא מער שטן ווי זון, ס'איז צלתו מרובה מחמתו פון די בוים אליין, אבל אבער זאגט רבא חמתו מרובה מצלתו, טאמער די בוים איז אזא לעכערדיגע בוים, ס'דא מער זון ווי שטן פון די בוים כשרה, דעמאלטס איז די סוכה אונטער דעם כשר, זאגט רבא איך האב א ראיה, ממאי? ווייל מדקתני פון דעם וואס די משנה כאפט אן כאילו עשאה בתוך הבית, וואסערע מין לשון איז דאס? למה לי למיתני כאילו עשאה בתוך הבית, ליתני פסולה. ס'קען סתם סתם אזוי שטיין פסולה. און נאך מער ווי רשי זאגט אז די זעלבע פסוק וואס פון פון דארט לערנט מען ארויס אז א סוכה וואס מ'מאכט בתוך הבית איז פסול, פון די זעלבע פסוק לערנט מען ארויס אז א סוכה תחת האילן איז פסול. איז וואס דארף די משנה צושטעלן די צוויי זאכן? אלא נאר, זאגט די גמרא הא קא משמע לן, דאילן דומיא דבית. אז א אילן איז פונקט ווי א שטוב אז וואס? מה בית צלתו מרובה מחמתו? אזוי ווי א נארמאלע שטוב האט מער שאטן ווי זון, אף אילן, די זעלבע זאך די בוים, וואס פון דעם האט די משנה גערעדט אז די משנה זאגט פסול, איז אויך נאר צלתו מרובה מחמתו, טאמער די בוים איז א גרויסע בוים, א בוים וואס געבט א עכטע שאטן, ס'איז צלתו מרובה מחמתו, אבער טאמער ס'איז פארקערט, ס'איז חמתו מרובה מצלתו, דעמאלטס זאגט רבא איז די סוכה אונטער דעם כשר. פרעגט אבער די גמרא, וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי, הא קא מצטרף סכך פסול, בהדי סכך כשר אין רש י בעצם דא אין רש י איז רש י מסביר איין וועג די קשיא באלד וועט מען זעהן רש י איז מסביר א צווייטע וועג די קשיא וועמיר זאגן ביידע פשטים די ערשטע פשט וואס רש י איז דא מסביר די קשיא פון די גמרא איז אז די גמרא האט פארשטאנען אז די דין וואס רבא האט געזאגט אז ווען די בוים פון אויבן איז חמתו מרובה מצלתו איז די סוכה אונטער דעם כשר דאס איז אפילו ווען די סוכה איז אויך חמתו מרובה מצלתו וואס טייטש סיי די סוכה אונטן איז חמתו מרובה מצלתו סיי די בוים פון אויבן איז חמתו מרובה מצלתו, צוזאמען איז די סוכה צלתו מרובה מחמתו, צוזאמען איז דא מער שאטן ווי זון, אבער יעדעס איינס באזונדער נישט, איז במילא ביי אזא ציור זאגט רבא איז כשר, פרעגט די גמרא פארוואס? לכאורה מען דארף דאך זיך דא באנוצן מיט די שאטן פון די בוים, די בוים איז דאך פסול לסכך, און וואס עפעס זאל מען זיך קענען באנוצן מיט שאטן פון א זאך וואס איז פסול, אזוי איז רש י מסביר דא די קשיא, למעשה באלד וועמיר זען אז רש י איז מסביר אין די המשך הגמרא די קשיא אויף א צווייטע אופן, און אנדערע ראשונים זענען מסביר דא אויך די קשיא אויף דעם אופן, אז אוודאי רעדט זיך דא ביי אן אופן וואס די סוכה פון אונטן איז צלתו מרובה מחמתו, ס'איז דא מער שאטן ווי זון, נאר די בוים פון אויבן דאס איז חמתו מרובה מצלתו, דארט איז נישט דא מער שאטן. נאר וואס דען, די גמרא פרעגט אז בעצם די אלע חלקים פון די סכך דא וואס איז צוגעדעקט מיט צווייגלעך פונעם בוים, איז די אלע חלקים, די אלע שטיקלעך סכך, זענען פסול. פארוואס? ווייל מען דארף דאך עס נישט האבן, ס'איז כאילו ס'איז אינגאנצן נישט דא דא. היות ס'איז לאמיר זאגן ס'דא א שטיקל סכך דא, העכער דעם איז דא א צווייג פון א בוים, פשט די סכך געבט אונז נישט קיין שום שאטן, ווייל אן די סכך וואלט אויך געווען שאטן פונעם בוים פון אויבן, פשט די סכך איז גארנישט ווערט, און במילא אפילו טאקע די סוכה אליין איז צלתו מרובה מחמתו, אבער טאמער איך נעם יעדע שטיקל סכך פון די סוכה וואס איז איבערגעדעקט מיט א צווייג, איז פשט די צווייג איז מבטל די סכך, ווייל די סכך איז כאילו ס'איז גארנישט ווערט, איז יעצט איז שוין די סוכה א בחינה פון חמתו מרובה מצילתו, וואס פאר דעם אליין וואלט די סוכה געדארפט זיין פסול, און ממילא פרעגט די גמרא אויף רבא, פארוואס זאגסטו אז ווען די בוים איז חמתו מרובה מצילתו דעמאלטס איז די סוכה כשר, לכאורה די צווייגלעך זענען זיך מצטרף דא צו די סכך פון אונטן, און ס'פסל'ט דא די סכך, און אז ס'פסל'ט די סכך איז די גאנצע סוכה פסול. ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא בשחבטן, זאגט רב פפא דא רעדט זיך ביי א ציור, רבא רעדט אז מ'נעמט די צווייגלעך פון בוים און מען בייגט עס אראפ, רשי ברענגט אנדערע פשטים אין די ווארט בשחבטן, אבער אזוי בלייבט רשי צום סוף, אז מען בייגט עס אראפ, מען מישט עס אויס צוזאמען מיט די סכך, איז פשט אזוי, היות וואס די צווייגלעך פון בוים איז חמתה מרובה מצילתה, וואס טייטש ס'איז נישט דא דוקא אסאך צווייגלעך, סכך איז דא אסאך, ביי די סכך איז צילתה מרובה מחמתה, סכך איז דא מער ווי גענוג, די צווייגלעך איז דא ווייניג, פשט ס'דא דא מער סכך פון בוים, יעצט אז מ'מישט זיי אויס צוזאמען, מ'בייגט אריין די צווייגלעך אינעם סכך אריין, היות וואס ס'איז אויסגעמישט און ס'איז נישט ניכר די צווייגלעך פאר זיך, איז עס בטל ברוב, וואס ביי אזא ציור זאגט רבא איז די סוכה כשר, מה שאין כן וואס וואלט געווען טאמער די בוים די צווייגלעך וואלט געווען צילתה מרובה מחמתה, דעמאלטס איז פשט ס'דא אסאך צווייגלעך, אז ס'דא אסאך צווייגלעך אז אפילו איך מיש עס אריין מיט די סכך איז נישט בטל ברוב, און פארדעם ביי אזא ציור זאגט די משנה אז פסול. אבער טאמער ס'איז גאר ווייניג צווייגלעך, זאגט רבא אז כשר ווייל מ'האט עס אויסגעמישט. איי פרעגט די גמרא, אי בשחבטן מאי למימרא, וואס איז די חידוש? אונז ווייסט מען די דין בטל ברוב, מ'דארף דאך נישט האבן רבא אויף דעם. ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט, ניגזור היכא דחבטן אטו היכא דלא חבטן, אז מ'זאל מאכן א גזירה אז א מענטש וועט זען אז ווען מ'מישט עס אויס איז גוט, ממ איז נעקסטע יאר וועט ער זאגן אפילו מ'מישט עס נישט אויס איז אויך גוט אפשר אלץ גזירה זאל מען פסל'ען, קא משמע לן דלא גזרינן. פאר דעם זאגט רבא א חידוש וואס ער האט מדייק געווען טאקע פון אונזער משנה אז מען מאכט נישט אזא גזירה, פרעגט די גמרא, מען דארף אויך נישט רבא אויף דעם, דאס אז מען מאכט נישט אזא גזירה ווייסן מיר אויך פון א צווייטע פלאץ, הא נמי תנינא, דאס אליין האבן מיר אויך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף י"א, הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס, טאמער איינער האט ארויפגעלייגט אויף א סוכה צווייגלעך פון א גפן בוים אדער פון א דלעת אדער פון א קיסוס אויך עפעס א מין זאך וואס וואקסט, וסיכך על גבן, און בנוסף צו דעם האט ער אויך געלייגט כשר'ע סכך, פסולה איז די סוכה פסול, פארוואס ווייל מ'האט דא צוגעדעקט למעשה מיט סכך וואס איז מחובר לקרקע, מיט גפן, מיט דלעת, מיט קיסוס איז א פסול'ע סוכה, אבער זאגט די משנה, ואם היה סיכוך הרבה מהן, טאמער איז דא מער כשר'ע סכך פון פסול'ע סכך, או שקצצן, אדער טאמער מ'האט אפגעשניטן די גפן די דלעת און די קיסוס איז מער נישט מחובר לקרקע, כשרה, דעמאלטס זאגט די משנה איז עס כשר, יעצט אזוי, די משנה זאגט דאך דא אז טאמער איז דא מער כשר'ע סכך פון פסול'ע סכך איז כשר, היכי דמי. וויאזוי רעדט זיך דאס? אילימא בשלא חבטן, טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט זיי נישט אויסגעמישט, נאר סתם אזוי, ס'דא דא אסאך כשר'ע סכך, און אויף דעם איז דא צווייגלעך, ווייניגער צווייגלעך, פון א גפן, פון א דלעת, און א קיסוס, אויב אזוי ביי אזא ציור זאגט די משנה איז כשר, הא קא מצטרף סכך פסול עם סכך כשר, וואס טייטש ביי אזא ציור האבן דאך פריער געזען אז היות ס'זענען נישט אויסגעמישט, איז קיינס נישט מבטל די אנדערע, און במילא אז פסול'ע סכך דעקט צו כשר'ע סכך, איז די כשר'ע וואס ליגט אונטער די פסול'ע כאילו ס'נישט דא דא, און במילא ס'כאילו ס'איז חמתה מרובה מצלתה, איז סתם אזוי די סוכה פסול. אלא לאו, נאר אוודאי רעדט די משנה כשחבטן, אז מ'האט עס יא אויסגעמישט, און ווען מ'מישט עס אויס זאגט די משנה אז טאמער ס'איז דא מער כשר ווי פסול איז בטל ברוב איז כשר, אויב אזוי איז שמע מינה דלא גזרינן, זעהן מיר שוין פון די משנה אליין אז מ'מאכט נישט קיין גזירה, און וואס דארף מען האבן רבא'ן? ענטפערט די גמרא ניין, מהו דתימא הני מילי בדיעבד, אבער לכתחילה לא, קען זיין די משנה אין דף י"א רעדט בדיעבד, אז הדלה עליה טאמער ס'האט זיך געמאכט איז כשר, אבער לכתחילה טאר מען דאס נישט טון, קא משמע לן, דערפאר זאגט אונז רבא אז ס'איז נישט אזוי, פון אונזער משנה זעהן מיר מ'קען מדייק זיין אז אפילו לכתחילה מעג מען ארויפלייגן אויף א סוכה צווייגלעך וואס איז מחובר לקרקע, טאמער מ'מישט עס אויס, און טאמער ס'בטל ברוב. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן די משנה, סוכה על גבי סוכה, איז די אויבערשטע סוכה איז כשר די אונטערשטע די אונטערשטע איז פסול. זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק בסוכות תשבו דרש'נט מען פון דעם ולא בסוכה שתחת הסוכה ולא בסוכה שתחת האילן ולא בסוכה שבתוך הבית וואס טייטש מ'דארף זיצן אין א סוכה נישט א סוכה וואס איז אונטער א צווייטע סוכה אדער אונטער א בוים אדער אין א שטוב זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט וויאזוי דרש'נט עס פון פסוק אדרבה בסוכות תרתי משמע בסוכות איז דאך א לשון רבים איז לכאורה משמע צוויי סוכות וואס טייטש א סוכה וואס איז אונטער א סוכה איז יא כשר, ענטפערט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק ניין, בסוכת כתיב, מען ליינט עס טאקע בסוכות, אבער למעשה שטייט בסוכת, און ווי תוס' שמועסט אויס, אפילו לויט די מאן דאמר אז יש אם למקרא, ווי נישט ווי, למעשה שטייטס אין פסוק אן א וא"ו, איז דאס קען מען זיכער דרש'נען, און במילא דרש'נט מען פון בסוכת א לשון יחיד, אז דארף זיין איין סוכה אליין, איין סכך אליין, טאמער ס'איז דא א סכך אויף א צווייטע סכך, וואס טייטש א סוכה אויף א סוכה איז די אונטערשטע סוכה פסול? זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי ירמיה האט רבי ירמיה געזאגט פעמים ששתיהן כשרות, ס'דא אמאל וואס מ'מאכט א סוכה אויף א סוכה און ביידע זענען כשר, פעמים ששתיהן פסולות, ס'דא אמאל וואס ביידע זענען פסול, פעמים שתחתונה כשרה ועליונה פסולה, ס'דא אמאל וואס די אונטערשטע כשר די אויבערשטע פסול, פעמים שתחתונה פסולה ועליונה כשרה, איז דא אמאל פארקערט, און ער רעכנט אויס די אלע ציורים, פעמים ששתיהן כשרות, ווען זענען ביידע כשר היכי דמי? כגון, שתחתונה חמתה מרובה מצלתה, טאמער די אונטערשטע סוכה האט נישט גענוג סכך, ס'איז חמתה מרובה מצלתה, ועליונה און די אויבערשטע צלתה מרובה מחמתה דאס האט יא גוטע סכך, וקיימא עליונה בתוך עשרים, און די גאנצע סוכה פארשטייט זיך רעדט זיך סיי די אויבערשטע סיי די אונטערשטע אלעס איז אין די צוואנציג אמה פון די ערד, דעמאלטס זענען ביידע סוכות כשר, פארוואס? די אונטערשטע סוכה איז כשר ווייל ס'הייסט אפילו נישט קיין אונטערשטע סוכה, ווייל די סכך וואס ליגט אויף דעם איז דאך חמתה מרובה מצלתה, און במילא הייסט עס נישט קיין סכך, און במילא כאילו ס'איז איין גרויסע סוכה דא, איז פאר דעם בעצם נישט קיין חילוק צו מ'איז אונטן צו מ'איז אויבן, איז ביידע זענען כשר'ע סוכות, און היות וואס די גאנצע מעשה איז אין די צוואנציג אמה, איז טאקע אלעס כשר. ווייטער, וויאזוי איז פעמים ששתיהן פסולות ווען זענען ביידע פסול היכי דמי, כגון, דתרווייהו צלתן מרובה מחמתן, ווען ביידע האבן גוטע סכך סיי די אויבערשטע און סיי די אונטערשטע, וקיימא עליונה למעלה מעשרים אמה, און די אויבערשטע איז א סוכה וואס איז העכער פון צוואנציג אמה, ווי רש"י מסביר נישט ס'העכער צוואנציג אמה פון די ערד, נאר ס'העכער צוואנציג אמה פון די סכך פון די אונטערשטע, פשט, ווען מ'שטייט אין די אויבערשטע סוכה, שטייט מען אין א סוכה וואס איז העכער פון צוואנציג אמה, דעמאלט זענען ביידע פסול, די אונטערשטע פסול, ווייל ס'איז א סוכה תחת א סוכה, די אויבערשטע פסול, ווייל ס'איז א סוכה למעלה מעשרים אמה, איז דאס די צווייטע ציור. ווייטער, פעמים שתחתונה כשרה ועליונה פסולה, ווען איז אז די אונטערשטע איז כשר און די אויבערשטע איז פסול, היכי דמי, כגון, שתחתונה צלתה מרובה מחמתה, אז די אונטערשטע איז גוט צוגעדעקט, ס'איז צלתה מרובה מחמתה, ועליונה, אבער די אויבערשטע, חמתה מרובה מצלתה, איז נישט גוט צוגעדעקט, ס'איז דא מער זון ווי שאטן, איז ביי אזא ציור, איז די אויבערשטע איז פסול, ס'איז דאך נישט גוט צוגעדעקט, די אונטערשטע איז כשר, יעצט די אונטערשטע איז נישט פסול ווייל ס'איז דא א סוכה העכער דעם, ווייל די סוכה העכער דעם איז דאך נישט קיין געהעריגע סוכה, ס'איז דאך חמתה מרובה מצלתה די אויבערשטע, איז ביי אזא ציור איז די אונטערשטע א כשר'ע סוכה, און די אויבערשטע איז א פסול'ע סוכה. אבער וואס רבי ירמי' לייגט דא צו א קנייטש, דאס איז נאר וקיימי תרווייהו בתוך עשרים, טאמער די גאנצע מעשה, די אויבערשטע מיט די אונטערשטע, זענען אין די צוואנציג אמה, זענען נישט העכער פון צוואנציג אמה, ווייל טאמער ס'איז העכער ווי צוואנציג אמה, דעמאלטס העלן ביידע יא זיין פסול. פארוואס? ווייל אונז האמיר דאך געזען, אז טאמער מ'בויט א סוכה אונטער א בוים, אזוי ווי כ'האב אנגעהויבן די סוגיא, די משנה האט דאך בעצם געזאגט ווען מען בויט א סוכה אונטער א בוים איז די סוכה פסול, רבא האט צוגעלייגט א קנייטש אז טאמער די בוים איז חמתה מרובה מצלתה דעמאלטס איז די סוכה יא כשר, האט די גמרא געפרעגט וואס עפעס? לכאורה די צווייגלעך פון די בוים זענען זיך מצטרף צו די כשר'ע סכך, ס'פסל'ט די סכך וואס ליגט אונטער דעם, און ס'פסל'ט די גאנצע סוכה, האט די גמרא טאקע געדארפט ענטפערן, ס'רעדט זיך בשחבטן אז מען מישט אויס די צווייגלעך מיטן סוכה, קומט אויס אז טאמער מ'האט עס נישט אויסגעמישט מאכט די אויבערשטע בוים, אפילו די אויבערשטע בוים איז טאקע חמתה מרובה מצלתה, אבער ס'מאכט א פראבלעם פאר די סוכה אונטער דעם, און ממילא זאגט רבי ירמי' דא די זעלבע זאך, דו בויסט א סוכה אויף א סוכה, אפילו די אונטערשטע סוכה איז צלתה מרובה מחמתה, און די אויבערשטע איז חמתה מרובה מצלתה, איז די אויבערשטע העט נישט מאכן א פראבלעם פאר די אונטערשטע כל עוד אלעס איז אין צוואנציג אמה, אבער טאמער די אויבערשטע סוכה איז העכער צוואנציג אמה, איז פשט אז די אויבערשטע סוכה איז סתם אזוי א פסול'ע סוכה, איז פשט אז די סכך פון די אויבערשטע סוכה איז פסול'ע סכך, קוק איך אן די סכך ממש אזוי ווי צווייגלעך פון א בוים, וואס טאמער ס'איז נישט אויסגעמישט די צווייגלעך פון די בוים מיט די סכך וואס ליגט אונטער דעם, איז דאך די אונטערשטע סוכה אויך א פסול'ע סוכה, און דערפאר זאגט רבי ירמי' דאס אז די אונטערשטע סוכה איז כשר און די אויבערשטע איז פסול, ווען די אונטערשטע איז צלתה מרובה מחמתה און די אויבערשטע חמתה מצלתה, דאס איז נאר אין צוואנציג אמה, העכער צוואנציג אמה, מאכט סתם אזוי די אויבערשטע סוכה א פראבלעם פאר די אונטערשטע סוכה. זאגט רבי ירמי' ווייטער, ופעמים שעליונה כשרה ותחתונה פסולה, ווען איז די אויבערשטע כשר און די אונטערשטע פסול, היכי דמי, כגון דתרווייהו צלתן מרובה מחמתן, ווען ביידע זענען גוט צוגעדעקט, וקיימא עליונה בתוך עשרים, און די אויבערשטע איז נידעריגער פון צוואנציג אמה, ס'איז דאך נישט קיין הויכע סוכה, דעמאלטס איז די אויבערשטע א כשר'ע סוכה, פארוואס נישט? ס'איז א געהעריגע סוכה וואס איז ווייניגער פון צוואנציג אמה, און די אונטערשטע פסול, ווייל ס'איז א סוכה תחת הסוכה. זאגט די גמרא פשיטא, פארוואס דארף רבי ירמי' זאגן די אלע פיר דינים? ס'איז דאך פשוט, יעדע דין איז פשוט, ער האט געטראפן א היכי תמצא. וואס איז די חידוש דא? ענטפערט די גמרא די עיקר חידוש איז, טאקע די דריטע חידוש, תחתונה כשרה ועליונה פסולה איצטריך ליה, מהו דתימא נגזר, דילמא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר, היות מ'האט געזאגט א גאנצע פשעטל, אז דאס אז די אונטערשטע כשר און די אויבערשטע פסול, דאס איז נאר ווען אלעס איז אונטער צוואַנציק אמה, ווייל טאמער ס'איז העכער צוואַנציק אמה, איז פשט אז די אויבערשטע סכך איז העכער צוואַנציק אמה איז עס סתם אזוי א פסול'ע סכך, קוק איך עס אן כאילו ס'איז צווייגלעך פון א בוים, און ממילא פסל'ט עס די סכך אונטער דעם, קומט אויס אז אפשר זאל מען גוזר זיין אז אלעמאל די אונטערשטע סוכה פסול, פארוואס? ווייל היינט זאגסטו פאר א מענטש, קענסט דיך באנוצן מיט די אונטערשטע סוכה ווייל ס'איז אונטער צוואַנציק אמה, נעקסט יאר וועט זיך א מענטש מורה היתר זיין אפילו העכער צוואַנציק אמה אויך און ער ווייסט נישט די חילוק, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רבי ירמי' מען זאגט נישט אזוי, מען מאכט נישט אזא גזירה, און במילא טאמער ביידע סוכות די אויבערשטע מיט די אונטערשטע זענען אונטער צוואנציג אמה, און די אונטערשטע איז צילתה מרובה מחמתה, און די אויבערשטע איז חמתה מרובה מצילתה, איז די אונטערשטע סוכה כשר, און די אויבערשטע סוכה איז פסול.